שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסעטשוסעטס.

איז ניט קיין שליח און ער איז ניט קיין משולח, ער איז נישט קיין פארטיי פירער און נישט קיין קאמפיין מאכער, ער איז אויך ניט קיין דיפלאמאט און נישט קיין גענעראל. דוב סדן איז א. מענטש פון גייסט, איש רוח. ער איז אן אנגעזעענער העברעישער און יידישער שרייבער, פארשער פון דער יידישער שפראך, ליטעראטור און פאלקלאר, און דער ערשטער פראפעסאר פון דער יידיש-קאטעדרע אין ירושלימ'ער אוניווערסיטעט.

איז דאס זייער א גרויסער דערפאלג ווי מען קען אזוי זאגן, דאס מיינט עס האבן זיך שוין פארשריבן און זיי האבן שוין אויסגעהערט דיינע לעקציעס סטודענטן און פראפעסארן פון די אמעריקאנער אוניווערסיטעטן.

פארשידענע אפהאנדלונגען איבער וויסנשאפטליכע ביכער. ער איז א מיטארבעטער אין פארשידענע וויסנשאפטליכע אינסטיטוטן אין ירושלים און אין אנדערע שטעט פון ישראל, און ער שרייבט.

אין אלע תקופות פון דער יידישער קולטור-שאפונג פון אלע דורות, מיט זיין גרונטיקער פארשונג פון יידישן פאלקלאר, מיט זיין ארויסזאגן דעם וואגיקן ווארט צו באטראכטן די קולטור-שאפונגען אין דער יידישער שפראך ווי א אינטעגראלער טייל פון דער יידישער יצירה בכלל, האט דוב סדן געהויבן די חשיבות פון יידיש אין מדינת ישראל און אין דער גארער וועלט.

דהיינו דאס ארויסגעבן דעם ליטערארישן זשורנאל די גאלדענע קייט, רעדאגירט פון פאעט אברהם סוצקעווער, דאס איינשטעלן די אידיש קאטעדרע אין ירושלימער אוניווערסיטעט, אנגעפירט פון פראפעסאר דוב סדן, און די עטאבלירונג פון דער יערליכער פרעמיע פאר שאפונגען אין אידיש אויפן נאמען פון איציק מאנגער זאגט שזר דאס איז דער חוט המשולש דער דרייענדיגער פאדים פאר ארבעט פאר אידישער קולטור אין אידיש אין ישראל אויף דער זעלביקער מסיבה האט איר דוב סדן געהאלטן זייער א שיינע רעדע אין וועלכע ער האט געזאגט אז די עטאבלירונג פון א פרעמיע פאר שאפן אין אידיש פאר ליטעראטור אדער וויסנשאפט האט שוין געדארפט פארקומען לאנג מיט צען אדער מיט מיט מיט יארן פריער אויב דאס איז איצט געשאפן געווארן אין ישראל אין די לעצטע יארן קענען מיר זאגן אז אונזער גאסט דוב סדן האט אין דעם א גאנץ גרויסן חלק, הגם עס איז נאך נישט געקומען נאך גאנץ ווייט פון דער מלוכישער און געזעלשאפטליכע אנערקענונג פון אידיש לשון אין דער מדינה די לעצטע דריי טעג.

אז מיר פילן צו דעם מענטשן דעם טיפסטן רעספעקט. מיר וועלן זיך באמיען דא צו טון מיט אונזערע באשיידענע כוחות און מיטלען לטובת דער יידישער קולטור און ליטעראטור, מיט דעם טיפן גלויבן און האפענונג

וועט זאגן א באגריסונגס ווארט צו דעם גאסט. דאס ווארט האט חבר דאקטער קעידזש.
טייערע פריינט, איר קענט מיר אלע הערן?

צו דעם היינטיגן אוונט צו קומען זיך טרעפן מיט דאקטאר דוב סדן, ביז גאר ביז גאר א וויכטיגע קולטורעלע אונטערנעמונג אין וועלכן עס באטייליגן זיך די אידישע פאלקס-ביבליאטעק, דער מאנטריאל קאמיטעט פאר אידיש, דער ייווא, דער קרן התרבות. עס איז בפירוש פאר אונז אלעמען א יום טוב. איך האב געהאט די זכי', פריווילעגיע, סתם די זעלבע זאך, זיך צו הערן צו הערן מיט צו הערן דאקטאר דוב סדן, פראפעסאר סדן, נעכטן ביי א קלענערער מסיבה נעכטן ביים טאג, און אויך ביי א. ביסל א גרעסערע מסיבה נעכטן אין אוונט, און ווי דער פארזיצער האט אייך פארגעשטעלט דעם גאסט, איז בפירוש ער א מענטש פון אסאך פון אסאך עה מלאכות און אסאך ברכות אין דעם פאל, א שרייבער, א לינגוויסט, א קריטיקער, א פארשער, א איבערזעצער, א לעקטאר, א דיכטער און א רעדאקטאר. איך בין נאך נישט זיכער מיט איין זאך, און דאס האב איך נישט געקענט דערגיין פון דער ביאגראפיע, איך בין נישט זיכער, פריינט סדן, צו איר זייט אמאל געווען א פרעזידענט פון א אידישער אינסטיטוציע, דאס בין איך נישט זיכער. איז די זאך אזוי, אויב איר זייט נישט געווען, וויל איך אייך זאגן, אז ס'איז בפירוש א גרויסער כבוד צו זיין א פרעזידענט, אבער איך וויל אייך אויך זאגן אז אמאל איז עס נישט אזוי לייכט, ווייל א צו יעדן פרעזידענט אין יעדער אידישער אינסטיטוציע זענען פאראן א צאל אנדערע פרעזידענטן. ווייס איך נישט צו איר האט געטראגן די קרוין, נאר אויב עס איז פאראן אפילו שוועריקייטן, ווערט דאס אפגעצאלט מיט אזא אווענט ווי היינט, ווייל ווען איך בין נישט דער פרעזידענט פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, וואלט איך מסתמא נישט געהאט די זכי' אייך היינט צו באגריסן. נעכטן האבן באגריסט עטליכע מענטשן פראפעסאר סדן. ס'האט אים באגריסט דער דיכטער מלך ראוויטש. ר'האט אים באגריסט ווי א גאליציאנער, ווייל פראפעסאר סדן איז אויך א גאליציאנער, און ער האט אים באגריסט אויך ווי א קאלעגע, ווי א דיכטער און ווי א פריינט.

גאט צו דאנקען בין איך נישט. א פוילישער בין איך אויך נישט. וואלט איך געזאגט אז אזוי ווי איך בין געבארן אין רוסלאנד דארף איך זיין א רוסישער אבער איך באטראכט זיך נישט אויף אלזא און איך בין אפילו נישט זיכער אז איך בין א קאנאדער וויילע מיר ווייסט אין אלגעמיין נישט אין קאנאדע דערוויילע ווער איז א קאנאדער און ווי אזוי זאל איך אייך באגריסן וועל איך אייך זאגן איך באגריס אייך אזוי ווי איך פיל, איך באגריס אייך ווי א איד. נישט קיין פוילישער, נישט קיין דייטשישער, נישט קיין פראנצויזישער, נישט קיין ישראל'דיגער, איך בין א איד. ווייל איך זע נישט קיין שום אונטערשיד, און איך וויל נישט זען קיין שום אונטערשיד. אז ס'איז דא, אז ס'איז דא וועלכע עס איז, פארשידנהייטן צווישן דעם גאנצן אידישן פאלק, עס מאכט נישט אויס וואו זיי וואוינען. כל זמן זיי זענען אידן זענען זיי אידן, דאס איז אלעס וואס זיי זענען. פראפעסאר סדן, און איר וועט עס שפעטער הערן, איז בשום, בלי שום ספק, האט א פעאיגקייט צו א שארפן און א שניידעדיגן אנאליז. ער איז אויך א יא-זאגער. איך האב זיך זייער גוט צוגעהערט צו אים, נישט נאר צו די ווערטער וואס ער האט גערעדט, נאר אויך ווי אזוי ער האט זיי גערעדט. וועט איר אויך מסתבר באמערקן, ווייל איך גלויב נישט, איך גלויב נישט אז ער קען דאס אויסמיידן, ווען ער פארענדיגט א געדאנק אדער א זאץ, זאגט ער אדער כן אין העברעאיש, כאטש עס מיינט אידיש, אדער ער זאגט אמאל יא, אבער אין אלגעמיין איז ער א יא-זאגער. און פראפעסאר סדן האט אויך ארויסגעבראכט א געדאנק וואס איז נישט קיין נייער, נישט קיין נייער, אבער מען מוז אים שטענדיג באנייען, און דאס איז דער געדאנק אזוי צו זאגן פון א גלות קאלעקטיוו. איך בין נאך נישט אינגאנצן זיכער וואס מיינט א גלות קאלעקטיוו, אבער ס'איז דא אזא, ס'איז דא אפשר אזא באגריף. איז די זאך אזוי,

בין איך נישט זיכער צי ס'איז די מיינונג פון אלעמען, אבער איך ווייס אז ס'איז די מיינונג פון א גאר גרויסער צאל. אייניגע מיינען אז אין אידישן לעבן גייען זיי אויף א זייער זיכערן וועג, אבער אין דער אמת'ן בלאנדזשען מיר דאך אלע אין מדבר, מיר בלאנדזשען דאך אלע אין מדבר, נאר וואס דען? דער וואס פארשטייט אז ער בלאנדזשעט, דער וואס פארשטייט אז ער בלאנדזשעט, איז דאס אליין אויך א דערגרייכונג.

א זאץ, א ווארט וואס איז נעכטן אווענט געמאכט געווארן פון רחל קורן, זי האט געזאגט אז ליידער האבן מיר איצטער נישט קיין קריטיקער אין דעם אידישן ליטערארישן לעבן, זאג איך אז אויב דאס איז אזוי, אויב דאס איז אזוי,

און איך פרוב אפילו נישט זאגן אז דאס איז חל אויף גאנץ קאנאדע צי אויף גאנץ אמעריקע, איך ווייס נישט, און ווירקליך עס גייט מיר נישט אן צופיל אויפן מאמענט, די הויפט פראגע איז ווי מיר פילן דא וועגן דעם אידישן לעבן. עס קען זיין אז עס זענען דא מענטשן וואס באטראכטן און טיילן פאנאנדער גלות און ישראל, און איך פרעג נישט אפ דעם באגריף, איך פרעג נישט אפ, אייניגע אנשטאט גלות רופן דאס תפוצות, אלע לענדער חוץ ישראל, כ'פרעג אויך נישט אפ דעם באגריף, כ'וויל אייך נאך זאגן אז אויפן מאמענט אז אויפן מאמענט גלויב איך נישט און איך רעד ריין פערזענליך גלויב איך נישט אז איך פיל דעם אונטערשיד, פון אזוי צו זאגן דעם באגריף פון גלות, ווייל איך טראכט צו זיך אליין, און איך גלויב אז דאס אויך אנדערע, אז ווען ס'איז ווירקליך אזוי צו זאגן דער גאנצער באגריף פון גלות מיט דעם גאנצן אימפעקט, וואלט מען אפשר זיך אריבערגעפעקלט קיין ישראל. און עס קען זיין, און עס קען זיין אז ס'וועט קומען די צייט ווען מ'וועט זיך יא אריבערפעקלען קיין ישראל, גלויב איך נישט אז איך וועל פילן אינגאנצן אנדערש, ניין, איך וועל זיכער פילן אנדערש אבער נישט אינגאנצן אנדערש. מיר גלויבן דא באמונה שלימה אז אונזער הויפט אויפגאבע היינט צו טאג איז אויפצוהאלטן דעם אידישן לעבן, אויפצוהאלטן דעם אידישן לעבן אין אלע זיינע פאזן און ריכטונגען. מיר האבן דא נישט לאנג צוריק געהאט א זייער דערפאלגרייכע נאציאנאלע קאנפערענץ פאר אידיש. איך וויל אייך זאגן, פראפעסאר סדן, אז כאטש איך און מיינע פריינד האבן זייער זייער אסאך ארבעט אריינגעלייגט אין דעם, און ס'איז געווען זייער זייער א דערפאלגרייכע קאנפערענץ, וויל איך אייך זאגן, ס'איז געווען א נס מן השמים. ס'איז דער זעלבער נס וואס האט צוטון מיט דער עקזיסטענץ פון ישראל, ס'איז דער זעלבער נס וואס האט צו טון מיט דער זעקס טאגיקער מלחמה, ס'איז געווען א נס מן השמים, און מיר גלויבן אויך, און מיר גלויבן אויך, פונקט ווי איך האב זיך נעכטן אויסגעדריקט, אז אידיש איז געווען, איז היינט און וועט נאך פארבלייבן, דוכט זיך מיר, פאר א גאנץ לאנגע צייט, דער פאנצער פון העברעאיש, דער פאנצער פון העברעאיש, ווייל ווען איר האט ארויסגעבראכט דעם געדאנק, אז אידיש האט אפגעהיט העברעיש, אניט וואלט געווען אן אמעריקאנער העברעיש, און א דייטשער העברעיש, און א קאנאדער העברעיש, און א פראנצויזישער העברעיש. אז אויב אידיש האט אפגעהיט דעם העברעיש, האט עס נישט נאר אפגעהיט די שפראך, עס האט אויך אפגעהיט דאס אידישע לעבן אין משך פון אַכט הונדערט יאר. ווייס איך נישט ווי לאנג עס וועט אפהיטן, אבער איין זאך בין איך קלאר, אז א גאט איז דאס נישט. איך בין נישט קיין אידעישער אידישיסט, איך בין אויך נישט קיין אידעישער העברעאיסט, איך בין א איד. און ביידע זאכן, ביידע זאכן אן קיין שום אונטערשיד, זענען מיר ליב. און אין דעם זענען זיי פונקט מיר אזוי ליב, ווי דאס ערשטע ליד דוכט זיך מיר וואס יצחק מאנגער האט געשריבן ווען ער איז געקומען קיין ישראל, און ער האט געזאגט, איך בין נישט געפאלן און געקושט די זאמד פון דער ערד. ווייל ווי קען איך קושן זיך אליין? ס'איז נישט קיין פראגע פון קיין שום אונטערשיד צווישן ביידע זאכן. האלטן מיר אז פאר נאך גאנץ לאנגער פעריאד מוזן מיר שטיין אויף דער וואך פון דעם אידישן לעבן אין אלע זיינע ריכטונגען און שאטירונגען, און מיר ווייסן אויך זייער גוט, מיר ווייסן אויך זייער גוט. אז מיר דארפן אין אונזער צייט פארטיליגן אסאך פון דעם דאגמאטיזם וואס הערשט נאך אויף דער אידישער גאס, ווייל אט דער דאגמאטיזם איז שוין פארטיליגט געווארן פון איינשטיינען, ווייל אין דעם מאמענט ווען איינשטיין האט באוויזן אז אן ארשין איז נישט קיין ארשין אומעטום, אז דו ביסט אזא, דו וועגסט אזויפיל אויף דער ערד און אזויפיל אויף דער לבנה, מיינט דאס אז אלץ איז רעלאטיוו, אזוי איז אויך רעלאטיוו דאס אידישע לעבן, און כל זמן עס איז רעלאטיוו זענען אלע רעלאטיוויטעטן אמת'ן. האפן מיר אזוי, אז אזוי ווי מיר זענען פשוט סתם אידן, ווילן מיר זוכן זאכן צו בויען, נישט צו צושטערן. צושטערן דאס וואס איז נויטיג. מיר ווייסן אויך אז אסאך פון אידעאלאגיעס וואס האבן געהערשט ביז אהער, האבן אפגעלעבט זייער צייט

אומעטום, אלס א אידישער קאלעקטיוו. און איך וויל פארענדיגן מיט די פאלגנדע עטליכע ווערטער. אידן זענען שטענדיג געווען דוכט זיך מיר פון דער אידישער געשיכטע זענען שטענדיג געווען אונטערצינדער, מיר דארפן ווערן אונטערצינדער. מיר דארפן אונטערצינדן די אלטע, נישט ווייל עס איז געווען אמאל שלעכט, מיר דארפן אונטערצינדן די אלטע וואס איז שוין אויסגעלעבט.

א דאנק אייך חבר קיידזש פאר דעם פאלעמישן באגריסונגס ווארט, איידער מען האט נאך געהערט די מיינונג פון דאקטאר סאדאן. אלנפאלס איז דאס געווען, פאר אונז איז דאס געווען אויף אן ארט. און איצטער, אן קיין שום הקדמות ווייל הקדמות האט מען שוין געמאכט און פארגעשטעלט האט מען שוין,

וועגן זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות פון ביידע פאררעדנער. נאר איך וועל דאס מסביר זיין אז איך בין שולדיג וואס זיי האבן גערעדט. ס'פרעגט זיך א קשיא, איך דארף צו רעדן? וועגן ווערטער, ווערטלעך, אויפבוי, גענעזע, וועגן זאכן וואס זענען דער תוך פון אידיש, פון אידישער שפראך, פון אידישן שכל, פון אידישן קנייטש, האב איך תמיד געפרעגט פארוואס אז מ'האט א שמועס, און ביי א יעדן שמועס גייט מען אריין. אין א טאן וועלכע מען וויל נישט מער ממשיך זיין, זאגט מען נישט לאמיר רעדן פון פרייליכע זאכן, נאר לאמיר רעדן פון פרייליכערע זאכן. אזוי ווי דאס ווערטל גייט אזוי, לאמיר רעדן פון פרייליכערע זאכן, איז א ראיה אז דער דרך פון אידן איז אממערסטן צו רעדן איבער זאכן וואס זענען גארנישט פרייליך, און איבער די זאכן האבן מיר נעכטן גערעדט, און מיט די זאכן האט מען איצט פאלעמיזירט, לאמיר זשע טאקע רעדן וועגן פרייליכערע זאכן. איך מוז צום ערשט אייך דאנקען וואס איר האט מסכים געווען צו דער טעמע. אין משא ומתן מיט אונזער פריינט ראם זענען מיר מסכים געווארן אז דאס וועט זיין די טעמע. פארוואס געפעלט מיר אזוי די טעמע? נישט נאר ווי דער בעל דרשן וואס האט נאר געקענט פרשת קרח נאר געמוזט אויסדרייען אן אנדערע פרשה אז ס'איז פרשת קרח, נאר באמת האט עס א שטיקל שייכות צו מאנטריאל. צו א שטיקל שייכות צו אונזער סעניאר פון שרייבער אין מאנטריאל, מלך ראוויטש. מלך, אז א שרייבער א אידישער קומט צו מיר אויף די לעקציעס איז נישט קיין נאווינע. ס'געהערט צום פראגראם פון א באזוך אין ארץ ישראל אז א שרייבער קומט אויך אריין און הערט א לעקציע. אבער אז א שרייבער זאל פרעגן דעם לעקטאר וויפיל לעקציעס דארף איך הערן איך זאל זיין בקי אין אייערע קורסן, און איך ענפער אים אנדערטהאלב וואכן, און ער קומט אין ירושלים און קומט אויף די לעקציעס די אנדערטהאלב וואכן, און דאס אין אלע שטאדיעס פון לימוד, אנגעהויבן פון פון דער צוגרייטונגס קורס און געענדיגט אויף עם ע, דאס איז געווען א זעלטנקייט, ביז היינטיגן טאג איז עס געווען אן איינצעלנע ערשיינונג אין אלע זעכצן יאר וועלכע איך האב געלערנט, האט מיר איין זאך זייער באנג געטאן, פארוואס האב איך די גאנצע צייט גערעדט העברעיש? כ'באדארף דאך צו מאכן.

און מ'האט איר אויסגערעכנט אז זי קען ארייננעמען צוויי שעה פון סעמינאר. דער סעמינאר איז געווען איבער'ן אידישן ווערטל. זאג, גוט, זעצט זיך אנידער און הערט אויס. נאך דער לעקציע זאג איך איר. זייט זשע מוחל, איר זענט מיטגעגאנגען, איר האט מיטגעלעבט, האט זי געענפערט, איך האב קיין איינציג ווארט נישט פארשטאנען, איך פארשטיי נישט קיין העברעאיש, זאג איך איר, האט איר נישט געוואוסט אז א חיוב צו לערנען העברעאיש איז נאר אין בי ע?

וועל איך דאס טון, און דאס יאר האב איך דאצירט די גאנצע דעם גאנצן סעמינאר אידיש. מיין אידישער בוך וואס ער הייסט די חכמה פון חכמות איז נישט מער ווי די זיבן און צוואַנציק לעקציעס וועלכע איז געווען דאס דאזיגע יאר. און אזוי ווי ס'איז מיין ערשטער אידישער בוך, און די פערציג וואס מ'האט דא דערמאנט זענען אלע פערציג ביכער לשון קודש'דיג, אמת איז אז א גרויסער טייל פון די ביכער איז איבער אידיש און איבער אידישער ליטעראטור, אבער דער ערשטער בוך מיינער, און ס'האט מיר אזוי פאסמאקעוועט, אז איך האב איבערגעלאזט איצערט א צווייטן באנד, און אז גאט וועט שענקען צו דערלעבן וועט עס גיין ביזן צוועלעפטן באנד. דאס בין איך נישט שולדיג, דאס איז שולדיג קודם כל די שילערין וואס ער האט געשיקט כדי נאך עמעצן משתף צו זיין, איז איינמאל געקומען אן אלטער מאן און האט זיך אנידערגעזעצט און אויסגעהערט א לעקציע און די גאנצע צייט פאטאקעוועט מיטן קאפ. נא. קומט ער צו און זאגט אזוי, דאנקט מיר. און דאנקט מיר ענגליש. יא. זאג איך אים אויף אידיש, איר האט אלץ פארשטאנען? זאגט ער, איך הייס טשארל צונזער. איך בין אליקום צונזער'ס זון. זאג, האט איר פארשטאנען וואס איך האב געזאגט? זאגט ער, גארנישט. וואזשע האט איר פאטאקעוועט מיטן קאפ? זאגט ער, איר האט נישט באמערקט אז ווען איר דערמאנט א שרייבער, א נאמען פון א שרייבער, און דערמאנט האט איר דאך נאר אידישע שרייבער, אין דער לעקציע האב איך פאטאקעוועט מיטן קאפ אז דאס פארשטיי איך. אזוי ארום אזוי ווי איך האב אייך געדאנקט פאר דער טעמע, דאנק איך אויך די מסיבות וואס האבן געבראכט צו מיין בוך און צו מיינע קומענדיגע ביכער. נאך עפעס, איך האב נעכטן געלערנט וויאזוי ווערט געשאפן א ווערטל, און האב מיך זייער געפריידט אז איך בין מסתמא דער שאפער פון דעם ווערטל. אין דער נעכטיגער נעכטיגן נומער פון קענעדער אדלער האט פריינד יוסף גלאי געשריבן, א ברוך הבא צו מיר און זאגט אזוי, אז איך האב ערגעץ ווייזט אויס אין ארגענטינע האב איך עפנטליך באצייכנט העברעיש ווי דער בכור און אידיש ווי די זיידענע העמדל, דאס איז כמעט א ווערטל, און א זייער שארף ווערטל און א וויציג ווערטל, העברעיש איז דער בכור. אבער אידיש קריגט דאס זיידענע העמדל. רבותי איך האב דאס קיינמאל נישט געזאגט. אזוי קלוג איז מיר בכלל נישט איינגעפאלן צו רעדן. איך האב געזאגט העברעיש איז דער בכור און אידיש איז דער בן זקונים. אז מען זאגט בכור און בן זקונים. ווייסן מיר וואס א בכור קריגט, א בכור קריגט צוויי חלקים, העברעיש איז דער בכור און קריגט לויטן חומש צוויי חלקים, אבער דער בן זקונים קריגט פון יעקב'ן האט ער געקריגן דאס זיידענע העמדל, איז נאכאמאל דער בכור איז ראובן און וועגן ראובן שטייט אין חומש יחי ראובן ואל ימות, זאל לעבן ראובן און זאל נישט שטארבן, איבער יוסף שטייט עוד יוסף חי. דאס איז מיין גאנצער פראגראם. אזוי איך בין ארומגעפארן אויף דער יידיש רעדנדיגער און יידיש הערנדיגער וועלט, האב איך מיר זייער געוואלט פאפראווען מיין דאליע, און די דאליע געווען אז מ'האט אויף איין שאל פון דער וואגשאל אנידערגעלייגט פערציג העברעאישע ביכער און אויף א אנדערע שאל איין איינציג בוך. האט עס א שרייבער דאס געשריבן און א תלמיד אין א שולע אין ארגענטינע האט מיך טאקע געפרעגט וואו קומט עס צו אזא מין דיספראפארציע? ווי ארום?

העברעישע ביכער, פארנעמט יידיש, יידישע ליטעראטור, יידישע שפראך א גרויסן פלאץ, און איך טו דאס בכיוון. איך האלט מיך פאר דעם אליין-דערוויילטן אמבאסאדאר פון יידיש אין א העברעישער ווירקליכקייט, און וואס. און דאס איז אפשר די בכבודסטע אמבאסאדע וואס איז היינט דא אין דער קולטור וועלט אין אונזערע און איך בין א מין מליץ צווישן א מיזינקע און א אלטער און אלץ יונגער מאמע אזוי ווי אבער איך האב תמיד געהאט שטארקע פארבינדונגען מיט אידישע שרייבער און מיט אידישער ליטעראטור, און בעיקר מיט דער אידישער ליטעראטור וואס איז אויפגעשטאנען און בליהט און אנטוויקלט זיך אין ארץ ישראל. עס איז נישט דער אומוויכטיגסטער צענטער אין דער אידיש ליטעראטור היינט. איך וויל נישט זאגן דאס פארקערטע. כאטש איך בין זייער נאנט צו זאגן דאס, און דאס מחמת דעם אז דער יונגסטער אידישער שרייבער איז אין דער משפחה פון אידישע שרייבער אין ארץ ישראל. איך האב ארויסגעלאזט דאס בוך די חכמה פון חכמות אבער נאך פריער האב איך געהאט זייער אסאך צו טוהן מיטן אידישן ווארט און מיטן אידישן ווערטל. ווער עס האט נאר א קוק געכאפט אין מיינע צוויי אנעקדאטן ביכער, קערת צימוקים, דאס הייסט א שיסל ראזשינקעס, און קערת אגוזים, א שיסל ניס, וואס יעדער איינער האט טויזנט מיט איינס אנעקדאטן, קיין איינציגע אנעקדאטע דארט נישטא וועלכן איך האב נישט געהערט, און קיין איינציגן וועלכן איך ברענג נישט פון וועמען איך האב געהערט, און דאס איז בכלל דער חידוש פון די צוויי ביכער. געזעמלען פון הומאר זענען שוין געווען פריער רייכערע און בעסערע פון מיינער, אבער א געזעמל פון הומאר וואס וויל פיקסירן ווי זעהט אויס א אידישע אנעקדאט ווי א לעבעדיגע ווירקליכקייט היינט איז פאר מיר נישט געווען. און די א יעדער אנעקדאט האט זיך זיין וויסנשאפטליכן אפאראט. דער וויסנשאפטליכער אפאראט ווייזט ארויס די מקורות

פון זאמלען אידישע ווערטלעך. נישט איגנאץ בערנשטיין האט זיי געזאמלט. כאטש איגנאץ בערנשטיין איז געווען אין זיין צייט דער גרעסטער מומחה אין דער ביבליאגראפיע פונעם ווערטל אויף דער גאנצער וועלט, און האט איבערגעלאזט א בוך אין צוויי גרויסע בענד אין וועלכע ס'איז געווען די ביבליאגראפיע פונעם ווערטל

אָפּגעדרוקט אין דײַטשישן אורקוועל, שפּעטער צו האָמיר געהאַט בײַ גרונוואַלד. אין דער ייִדישער פֿאָלקסקונדע האָמיר געהאַט רובריקן, כּמעט אין יעדן צווייטן אָדער דריטן העפֿט זענען געווען געזאַמלט ייִדישע ווערטלעך. עס איז דאָ אַ זאַמלונג, וועלכע איז אַרויסגעגאַנגען אין ווילנע, פֿון באַסטאָמסקי. וועלכע האט געבראכט אנדערע ווערטלעך וועלכע זענען אין די פריערע געזעמלען נישט געווען. מען קען דאס אויסרעכענען ביז היינטיגן טאג. ביז היינטיגן טאג דרוקן זיך נאך ווערטלעך, און פון זיי זייער אסאך, וועלכע זענען פריער בכלל נישט געדרוקט געווארן. דאס הייסט אז מען האט בכלל נאכנישט אויסגעשעפט דעם קוואל פון אידישן ווערטל, און איר זעט כמעט אין א יעדן העפט פון אידישע שפראך, און כמעט אין יעדן צווייטן דריטן נומער אין שפראכווינקל פון יונין, פון וואלף יונין אין טאג מארגן זשורנאל. אבער רבותים, מיר האבן זיך שפעט גענומען צום זאמלען אידיש ווערטל און אידישן פאלקלאר, און מעגליך אז דעם עיקר האמיר שוין פארשפעטיגט. כמעט אין אלעמען האמיר. שפעט אנגעהויבן, און כמעט אין אלעמען קען מען זאגן אז בעיקר האבן מיר פארשפעטיגט. פארגעסט נישט אז אידישע פאלקסלידער האט מען ארויסגעגעבן ערשט נײַנצן הונדערט, און ארום און ארום זענען עס אפאר הונדערט פאלקסלידער, און ווען מען דא אין א קליינער פאוויאט א פוילישער א קליינע גובערניע האט מער ווי צוואנציג ביז דרייסיג טויזנט לידער. אויסער דעם דארף מען תמיד געדענקען אז די גרויסע שטאט און דער איבערגאנג אין דער גרויסער שטאט האט צעהרגעט דאס אידישע פאלקסליד. דאס איז דער דין פון ווערטלעך. איך האב געפונען א שיטה וויאזוי מען קען אננעמען אז ס'זענען געווען ווערטלעך. וואסערע ווערטלעך ס'זענען געווען? אז ס'זענען געווען פאלקסלידער. אז אין געגראמטע ווערטלעך זענען רעליקטן פון פאלקסלידער. מען קען אננעמען מיט פארמאכטע אויגן אז די צאל פון אידישע ווערטלעך איז געווען איינע פון די גרעסטע אין די אייראפעאישע שפראכן. אז כ'קען זאגן אז ס'איז געווען א האלב מיליאן האב איך קיין גוזמא נישט געזאגט. מעגליך אז אין דער שיטה מיט ווייטערפירן און נאכזוכן אלע אידישע דרוקן וועט מען געפינען רעליקטן פון אידישן ווערטל. מיר זענען צו שפעט געקומען אין אנהייב פון דעם יארהונדערט, ווען אסאך איז שוין פארגעסן געווארן, אסאך האט די השכלה פארטריבן, אסאך האבן פרעמדע שפראכן פארטריבן, און בעיקר האט אסאך די אורבאניזאציע פון אידן פארטריבן, און די עמיגראציעס האבן פארטריבן. אזוי מיר גייען איצערט פון רעליקטן אויפשטעלן א גאנצן בנין. מיר האבן אין ווערטלעך געהאט איבער גאנץ אייראפע, איבער מערב אייראפע, דווקא מערב אייראפע האט נאך אפגעדרוקט דעם ערשטן געזעמל פון ווערטלעך אַכצן הונדערט זעכציק, דאס איז די זאמלונג פון אברהם טענדלאו.

און מיר קענען בלויז ביז איצט אט צוויי טויזנט ביז צוויי טויזנט פֿינף הונדערט ווערטלעך. אין האלאנד האט נאך ביז צו היטלער האבן נאך אידן געהאט הונדערטער אידישע ווערטלעך און געזאמלט האט זיי בעם אין ירושה, אין א גרויס געזעמל, דאס זענען די אידישע ווערטלעך, נישט אידיש-האלענדישע, נאר די אידיש-אידישע ווערטלעך וועלכע זענען נאך געווען לעבעדיג מיט עטליכע און מיט צוויי דריי דורות צוריק. דערנאך האב איך ארויסגעגיבן א בוך וועלכער הייסט אבני שפה, שווער צו איבערזעצן. זייער לייכט צו איבערזעצן, אבני שפה הייסן שטיינער פון דער שפראך, אבער שפה הייסט נישט נאר א שטיין, נאר שפה הייסט אויך דער ראנד, יא. דער ראנד, שפה הייסט א ראנד, און בעיקר האב איך זיך מתכוון געווען צו שטיינער וועלכע זענען ביים ראנד, דארט וואו ס'באגעגנט זיך דער שטיין באגעגנט זיך מיטן שטראז. אין דעם בוך אבני שפה האב איך געוואלט שרייבן די געשיכטע פון זאגן, בעיקר פון העברעאישע סמיכות'ן, און אויך פון שפעטערע סמיכות'ן, און די האבן א בפירוש'ן שייכות צו אידיש. איך האב דארט אפהאנדלונגען וועגן דער אַלטער תּרח, דער פֿאַראַיאָריקער שנײ אױף הינערישע פֿיסלעך. און אַז איר װעט מיר דערלױבן, װעל איך אײַך אָפּשיקן צו מײַן בוך. און אַזױ װי איך װײס, אַז איר װעט נישט גײן, אַיאָ, און איר זענט אױך נישט מחויבֿ צו גײן, װעל איך בקיצור דערצײלן, װאָס האָב איך אױסגעפֿונען אין צו דער געשיכטע צום באטייט און צו דער געשיכטע פון די זאגן. די ערשטע זאך איז אן אלטער תרח. יעדן וועם איר'ט פרעגן וועט ער אייך זאגן אז תרח מיינט מסתם דעם טאטן פון אברהם אבינו. האבן מיר בכלל נישט געפונען אז ער איז געווען א סינאנים פון אלטקייט. ער איז גארנישט געווען אזוי אלט, על כל פנים מתושלח איז געווען עלטער פון אים, און אויב שוין צו מאכן עימיצן פאר אן אלטן, א סינאנים פון עלטער, איז מתושלח מער. נאך לאנגע שפאצירן בין איך געקומען דערצו אז ס'האט קיין שום שייכות נישט מיט תרח'ן. אז דאס האט גיכער א שייכות מיט מלך זקן וכסיל, דאס הייסט א נארישער קעניג, אן אלטער נארישער קעניג, און די עלטערע איבערזעצן וועלכע זענען געווען זענען געוועזן איין אלטער טאריגער קעניג. אן אלטע טאריגע קעניג. דאס ווארט טאר הייסט אויף דייטש א נאר. דאס ווארט טאר קען מען באלייגן, דאס הייסט באווייזן, אין עלטערן אידיש אין צענדלינגער דוגמאות. טאריכט איז געווען א אידיש ווארט, און דאס אידישע ווארט איז ארויסגעווארפן געווארן

שוין. און אזוי ארום האט זיך דאס אויסגעבילדעט. און דא לערנט מען א כלל, אויב כ'בין מיך נישט טועה אז די וואס ציטירן דעם כלל רופן דער סדנישער כלל. א יעדעס ווארט וואס זיין באטייט איז קלאר. אבער זיין שורש איז פארגעסן געווארן, אדער איז שוין מטושטש, ווערט ער פאררעכנט ווי א לשון קודש ווארט. דאס הייסט, דאס נאנטסטע ווארט אין קלאנג ווערט אויסגעטייטשט אז דאס איז דער שורש דערפון. אזוי איז געשעהן מיטן ווארט אלטער תרח. אין דיאלעקט אין דייטשישן איז נאך ביז היינטיגן טאג דא אן אלטער בעטלער אז איר'ט זיין אין טיראל וועט איר הערן אז מען זאגט אויף אן אלטן בעטלער דאס איז אן אלטער טערכער. אין די דיאלעקט ווערטערביכער די דייטשישע איז דאס ווארט א לעבעדיגע ווארט, אין נארמאטיוון דייטש איז עס אזוי ארויס אזוי ווי ס'איז ארויס פון אידיש, ס'איז נישט מער מיטגעגאנגען מיט אידיש. אבער דא שטעלט זיך א קשיא, צי איז נאר תרח דאס איינציגע ווארט

פון בלעם'ען זענען זייער שווער, און בלק איז כמעט אזוי שווער אזוי ווי ס'איז שווער האזינו, יא, פון די שווערסטע, שווער צו פארשטיין, ס'איז א פאעטיש לשון, יא, אבער דאס איז נישט מער ווי אן אויסטייטש. בולן, אקסן, הייסט שווער לערנען. אז אים עס קומט אן שווער צו לערנען זאגט מען ער האט גע'אקס'ט אדער גע'בול'ט דער בול דארפט איר נישט מער ווי צו דעם בול צושטעלן דעם איק און איר האט וואס ס'הייסט לערנען בוליק כן נישט מער אבער אזוי ווי דאס איז נישט אריבערגעגאנגען בולן און ס'איז נישט אריבערגעגאנגען אקסן אויף אידיש, ווייל קנעלן האט ארויסגעווארפן ביידע. יא, אזוי האט מען אויסגעטייטשט אז בוליק הייסט לערנען בלק דאס דען על פי הגיון. וואלט מען באדארפט צו זאגן לערנען בלעם. בלק האט גארנישט געזאגט. בלק האט נישט געזאגט קיין שווערע פרשיות. יא. נאך א זאך וואס וועט זיך א מער שווער לייגן אויפן שכל, אבער מען טראכט זיך אריין אין דערינען, דאס איז לעמעך. דאס איז א לעמעך. זאגט מען דאס אז דאס איז מסתם לעמעך. דער לעמעך וואָס איז בלינד געוואָרן אויף דער עלטער, און דער אייניקל זיינער האָט אים אַרומגעפירט, און ער האָט, און ער האָט דערהרגעט קינען, און האָט געמיינט, אַז דאָס איז אַ חיה, יא, און דערנאָך האָט מען געזאָגט, דו האָסט דערהרגעט קינען, האָט ער מיט די הענט אַ מאַך געטאָן, און צווישן די הענט איז זיין אייניקל אַריינגעפאַלן, האָט אים צעקלאָפּט, און דאָס איז כי שבעתים יקם קין, יא, ולמך שבעים ושבעה. זייער שיין, אבער לעמעך האט אין דערינען נישט וואס צו טון, און מיר האבן ווידעראמאל דאס דייטשישע לעם, לעם, מיט א איק. לכאורה זענען דאכט זיך דאס אז דאס זענען אנעקדאטן נישט מער, אבער באמת איז דאס א כלל גדול אז דער איד איז א גוטער פילאלאג אבער ער טרייבט פשעטל פילאלאגיע, און דאס זענען די פשעטלען, אמאל זענען זיי אזוי קונציג די פשעטלען אז מען קען בכלל נישט כאפן וואס איז געווען דער מקור פון ווארט. ט, מיר וועלן דאס מסכם זיין און זאגן אלטע ווערטלעך, אלטע זאגן וואס זייער שורש איז שוין פארגעסן געווארן, זייער אפשטאם איז פארגעסן געווארן, אדער איז פארטונקלט געווארן, מטושטש געווארן. גייט די פאלקס עטימאלאגיע, שווער צו זאגן פאלקס עטימאלאגיע, מיר איז אפילו שווער צו זאגן אז ס'איז דא א אידישער פאלקלאר. דער אנטייל פון דעם תלמיד חכם אין עצם אויסבויען פון פאלקלאר איז אזא שטארקער און אזא שארפער, אז איך זאג גיכער שיחת חולין של תלמידי חכמים ווי צו זאגן פאלקלאר. אז איך ברענגען ראיות פון א פראסטאק וועלכער מאכט תורות. תורות פון פראסטאקעס, האבן דאס אויסגעקלערט תלמידי חכמים אין נאמען פון די פראסטאקעס, ווייל פראסטאקעס וואלטן קיינמאל צו אזא חריפות נישט דערגרייכט. יא, אזוי אז איך בין אביסל א מען רופט מיר פאלקלאריסט, און דאס וואס איך פארנעם מיך פאלקלאר, בין איך מיט מיר נישט אזוי בסדר, ווייל כ'בין נישט בסדר מיט פאלקלאר, אויב ס'איז בכלל דא א אידישער פאלקלאר, דארט וואו מיר זאגן אז ער איז דא. די אידן האבן אלע געקענט ליינען, האבן אלע געקענט שרייבן, זענען אלע געגאנגען אין חדר אריין, ביז א פרשה חומש און רש"י האט עס יעדער געבראכט, א גרויסע צאל פון אידן האט עס געבראכט ביז צו דער גמרא, ביז צו תוספות, דאס זענען נישט קיין קאנדידאטן אויף צו מאכן פאלקלאר. געווען א קליינער צייט זענען געווען מיטלשיכטן אזעלכע לומפנפראלעטאריאט אפשר האבן זיי געמאכט פאלק יא אז ס'איז ארויסגעגאנגען יוד למד כהן זוכן פאלקסלידער און האט ער ממש פאלקסלידער נאר געפונען ביי גנבים מער נישט. מ'האט ארויסגעמאכט א געזעמל, גנבים ליד. ס'איז א שווערע זאך צו אנטשיידן אויב א אינטעליגענט פאלק, אזוי ווי די אידן, זענען טאקע קאנדידאטן אויף צו שאפן פאלקלאר, אזוי ווי עס זענען זייערע שכנים וואס האבן געהאט פויערן, און וואס האבן געהאט בעל מלאכות, און וואס האבן געהאט אויך א

פאר א סיבה וואס ס'וועט אפשר אייך נישט זיין קלאר. דאס דער ערשטער ווערב וואס איז געדרוקט געווארן אויף אידיש איז טאגן. איך האב אפגעדרוקט דאס ערשטע כתב יד אויף אידיש ביז מיט פיר יאר צוריק האָבן מיר אַלע געוווּסט, אַז דער ערשטער ייִדישער כּתבֿ-יד, דאָס איז דאָס געזעמל, וואָס האָט אַרויסגעגעבן פֿוקס אין אַמסטערדאַם, דאָס איז דער כּתבֿ-יד פֿון קעמברידזש. אין קעמברידזש האָט מען געבראַכט די גניזה, און אין דער גניזה איז געווען אַ פּאַק פֿון ייִדיש-געשריבענעם כּסוויאַט. וויאזוי ער איז געקומען אין דער גניזה ווייס איך נישט, און די וואס האבן ארויסגעגעבן שרייבן דעריבער ווייסן אויך נישט, נאר מען קען זיך משער זיין אז א איד אין פערצנטן יאר-הונדערט איז געפארן קיין ארץ ישראל און איז שטעקן געבליבן אין מצרים, און מיטגענומען האט ער אלצדינג וואס איז געווען אנגעשריבן אין כ"ב אותיות. אין די ק ב אותיות איז געווען אנגעשריבן דער גאנצער געזעמל זיינער. איז דאס ברוך השם געשלאפן פינף און זעכציק יאהר. א עשירות צייגניש פאר אידיש פארשט אז פֿינף און זעכציק יאר האט עס געקענט ליגן און מען האט עס בכלל נישט געדרוקט, אבער באמת האט עס געפונען א אידיש א אידישער געלערנטער אנרי לעווי און ער האט עס געזאלט ארויסגעבן און האט עס צוגעגרייט און ער איז פארפאלן געווארן ביי היטלער און דערהרגעט געווארן און איז אויך פארשוואונדן דער כתב יד. אבער אזוי ווי ס'איז שוין געווען פארשריבן, און לייבוש פוקס איז זייער א רירעגער און זייער א פלייסיגער, איז ער געפארן אין קעמברידזש און האט עס אפגעשריבן, אפפאטאגראפירט און ארויסגעגעבן. דאס איז בערך געשריבן אין פערצנטן יאר-הונדערט, אין דער ערשטער העלפט פון פערצנטן יאר-הונדערט. ס'איז נישט קיין איינהייטליך כתב. ס'איז אן איינהייטליך כתב, אבער נישט קיין איינהייטליכער דיאלעקט, אזוי אז עס קען דא זיין אפאר מחברים. אין דעם כתב יד זענען דא עליית משה, משה רבינו, מען ווייזט אים אלע, דעם גן עדן ווייזט מען משה רבינו, דארט איז דא יוסף הצדיק און זיינע פרואוון, דארט זענען דא אברהם אבינו, און עשרה נסיונות, אלץ געשריבן אין גראמען אין דער ניבעלונגישער סטראפע. לייכט צו ליינען היינט, פארשטענדליך היינט, אסאך פארשטענדליכער ווי די דייטשישע פאעזיע אין יענער צייט. פארוואס? ווייל די אלע רעגלען און כללים פון דער דייטשישער פאעזיע האבן זיי נישט איבערגענומען.

דאס איז א מין אפצווייג פון דער ניבעלונגן ליד, און דאס איז בערך הונדערט יאר איידער די דייטשן האבן עס פארשריבן. דאס איז געווען א מציאה פאר דער דייטשישער פארשונג. מיר אינטערעסירט דאס נישט. און איך זאג, דער גאנצער כתב יד, איבער וועלכן מ'האט געמאכט אזא גרויסן גערודער, דא זאלן זיך די דייטשן מיט דערינען פאר דא, מעגליך אז דער איד האט עס אויפגעשריבן און האט די דייטשישע זענגער פארקויפט און האט עס אויסגעלערנט, זיי האבן נישט געקענט ליינען אדער שרייבן, אבער די אלע פאעמעס האבן איין בשותפות'דיגס, מען זעט אז דער דער מחבר איז אדער א זוהן אדער א אייניקל פון איינעם וואס איז דערהארגעט געווארן אויף קידוש השם אדער האט זיך אליין דערהארגעט אויף קידוש השם אלע פאעמעס האבן נאר איין זאך דעם גלויבן אז דער קידוש השם איז מבטיח א ארט אין עולם הבא און וואס דער עולם הבא באשטייט שוין דארט. זענען דא ווערטלעך וועלכע לעבן ביז היינטיגן טאג אין אידיש. איר וועט אפשר שטוינען, אבער מיר זאגן עס קומט אריין א פרוי, א גאסט, א מאנסביל זאגן מיר ברוך הבא, עס קומט א פרוי זאגן מיר סקאצל קומט. יא, אז סקאצל קומט איז שוין דא אין פערצענטן יארהונדערט, און איך האב געלערנט דאס, און תלמידים האבן דאס געלערנט, און כמעט מקנא געוועזן דעם פוקס'ן אז ער האט עס זוכה געווען צו געפינען דעם ערשטן אידישן כתב יד וואס מאכט עלטער דאס געשריבענע אידיש מיט הונדערט פופציג יאר.